שמואל א', פרק כ"ט. די גאנצע גרופע פרקים פון די פריערדיגע פרק שמואל מ' ביז פרק ב' אין שמואל ב', איז בעצם א המשך פון איין מעשה, וואס דאס איז די מעשה פון די לעצטע מלחמה פון שאול המלך, וואס אין די מלחמה איז ער געשטארבן. אבער ס'דא אין דעם אזוי צוויי אדער דריי אנדערע סינס פון וואס די פרשה, די מעשה רעדט. די ערשטע זאך איז וואס זיי האבן געלערנט, ווי שאול האט נישט געוואוסט וואס גייט זיין, ער האט געזוכט א נביא, ער איז געגאנגען צו די בעלת אוב, דאס איז איין גאנצע מעשה. אין דעם פרק לערנען אונז וואס טוט זיך מיט דוד אין דעם צייט, שפעטער גיימיר צוריק גיין צו שאול וואס געשעהט מיט אים, נאכדעם צוריק צו דוד וואס ער הערט פון דעם און אזוי ווייטער. דאס הייסט דוד האבן דאך געלערנט איז געווען ביי אכיש מלך גת, ער האט געהאלטן אז דארט איז די בעסטע פלאץ זיך צו באהאלטן פון שאול ביי זיין שונא, ביי די פלשתים, די שונאי ישראל, ער האט זיך געמאכט כאילו ער ארבעט פאר אכיש, מען לערנט די גאנצע טריק וואס ער האט געמאכט, און ממילא איז מיט אים. איז יעצט אז די פלשתים נעמען זיך צוזאם זייער אלע מחנות, אלע פלשתים צוזאמען, ס'הייסט ס'געווען אסאך גרופעס פלשתים, שרי פלשתים און אזוי ווייטער, אבער אין די מלחמה האבן זיך אלע צוזאמגענומען צוזאמען אין אפק זיך צו שלאגן מיט די אידן, די אידן זענען געווען קעגן זיי אין עין יזרעאל, ס'איז א פלאץ קעגן דארט. עס גייען אלע פלשתים אין מלחמה, און אכיש מלך גת גייט אויכעט, און וועם ברענגט ער מיט? דוד, זיין נייע פרענד, זיין נייע עבד ברענגט ער מיט. יעצט די שרי פלשתים, די אנדערע שרי פלשתים, וואס האבן נישט געקענט דוד, האבן געוואוסט ווער עס איז, אבער נישט, זיי האבן נישט געמאכט געמאכט מיט זיי קיין דיעל דוד, האבן זיי פרעגן זיי פון אכיש, ווער איז דער וואס קומט דא, זאגט ער וואס הייסט? דאס איז דוד, דער איז טאקע דער עבד פון שאול מלך ישראל, אבער ער איז שוין מיט מיר שוין א יאר אדער מער, ער זאגט אז ימים או שנים, מען ווייסט נישט שוין פונקט לאנג, און שוין זייט ער איז מיט מיר, ער איז נאמן פאר מיר, איך האב נישט געטראפן אין אים קיין שום פראבלעם, ער איז זיך, אין אנדערע ווערטער, ער איז אינגאנצן אויף אונזערע זייט. די שרי פלשתים קויפן נישט די מעשה, זיי בייזערן זיך אויף אויף אכיש, זיי שרייען אויף אים, קום הער, שיק אים צוריק פונקטליך צו ווי ער איז געקומען פון, ער גייט נישט מיט אונז אין מלחמה, וואס ער וועט זיין א פיפט קאלום ווי מען רופט עס, א שטן שטייט אין פסוק, לשטן במלחמה, ס'הייסט ער גייט זיין קעגן אונז, און וואס מיינסטו זאגסטו א יא ער איז טאקע צוקריגט מיט זיין מיט זיין האר מיט שאול יא אבער נו, ובמה יתרצה זה אל אדוניו, וואס וועט זיין די בעסטע סעלושען, ער וויל דאך נישט באמת בלייבן מיט אונז, ער וויל דאך מסתמא צוריק גיין צו שאול, נו וואס איז די בעסטע וועג וואס ער קען זיך מתפייס זיין מיט שאול, הלא בראשי האנשים ההם, די בעסטע וועג וואס קען דען זיין, ער זאל טאקע זיין אונזער פיפט קאלום, ער גייט אונז הרג'נען און נאכדעם וועט ער קומען צו שאול און זאגן קוק איך בין דאך דיין פרענד איך בין אויף דיין זייט. און נישט נאר דעם דאס איז דאך דער דוד, דאס איז דער טיף דער דוד דער ארמימי דער שטארקער דער גיבור, אויף אים זאגט מען דאך די מחולות, הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, דאס איז אינטערעסאנט אז די זעלבע זאך וואס מען האט דערמאנט פאר אכיש די ערשטע מאל וואס דוד איז געגאנגען זעט אויס ס'איז געווען מפורסם אז דוד, אלע מיידלעך אין ישראל זינגען פאר דוד הכה דוד ברבבותיו, דאס הייסט ער איז דער גרויסער גיבור מען קען זיך נישט געטרויען אויף אים. שוין, אז די שרי פלשתים לאזן נישט, רופט אכיש דוד, און ער זאגט אים אזוי, איך שווער, חי השם, ער שווערט מסתמא, ער שווערט בשם השם, און י ק וו ק, אז דו ביסט גלייך, און איך, מצדי, איך וויל זאלסט קומען מיט מיר אין די מחנה, איך, זייט דו ביסט מיט מיר, איך האב נישט געטראפן ביי דיך קיין שום פראבלעם, נאר וואס? בעיני הסרנים לא טוב אתה, די אלע הסרנים, די שרי פלשתים, זיי זענען נישט צופרידן מיט דיך, אז איך בעט דיך, גיי בשלום, לאמיר זיך נישט, איך וויל זיך נישט צוקריגן מיט די אנדערע שרי פלשתים. יעצט, אין א געוויסע זין, וואס. וואס דארף דוד ענטפערן אויף דעם? דארף זיין העפי, ער גייט, ער וואלט דאך געדארפט שפילן כאילו ער דארף זיך נישט שלאגן מיט די אידן, איצט דארף ער נישט, אבער למעשה, מסתמא דוד האט יא געהאט אין פלאן צו זיין לשטן פאר די פלישתים, איז וויל ער דאך יא גיין מיט אים, איז דארף ער, דארף ער שפילן כאילו, אז ער איז זייער, זייער צעבראכן, וואס הייסט? איך בין דאך אזוי נאמן צו דיר, וואס טוסטו, וואס, זאגסט דו ביסט מיך עפעס חושד? חס ושלום, וואס זאלסטו מיר חושד זיין? חס ושלום, איך וויל מיטקומען. איך בין דאך אלעמאל געווען געטריי פאר דיר, און אוודאי איך וויל קומען, דו האסט א מלחמה מיט דיינע פיינט, די אידן הייסט עס, איך וויל קומען זיך שלאגן באויבי המלך אין דיינע פיינט. זייער אינטערעסאנט ווי שטארק, ווי טיף ס'גייט אזוי ווי די שקר וואס דוד שפילט אויף פאר אים. און אכיש זאגט יא ביסט גערעכט איך ווייס טוב אתה בעיני כמלאך אלקים ביי מיר ביסטו א מלאך איך טראסט דיך הונדערט פראצענט אבער וואס זאל איך טוהן שרי הפלישתים האבן געזאגט ער קען נישט גיין מיט דיך ער זאל נישט קומען אין מלחמה איך קען זיך נישט קריגן מיט מיינע אנדערע חברים איך בעט דיר גיין אינדערפרי דו מיט דיינע מענטשן דיינע אנדערע אידן וואס זענען געקומען מיט דיר און זאלסט אהיים גיין מען וועט זיך זעהן נאך די מלחמה שוין איז וואס האט דוד אויפגעטוהן אזוי ער ווייזט אז מען איז אים נישט אמת'דיג חושד דעמאלטס וואלט געווען א פראבלעם און ער גייט טאקע אהיים און דוד גייט אינדערפרי ער מיט זיינע מענטשן ער גייט צוריק אין ארץ פלשתים, ביזדערווייל די פלשתים זענען טאקע געגאנגען אויף יזרעאל זיי האבן אנגעהויבן זיך צו שלאגן מיט די אידן און וואס וועט זיין מיט דעם סיי וואס געשעט מיט דוד אינצווישן און סיי וואס וועט זיין מיט דעם לערנען אין די נעקסטע פרקים.